ניין, אדרבה, ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט. אינטערעסאנט? א געוואלדיגע מעשה! איר ציטערט דאך נאך אלץ מיט די ליפן. נאט אייך מיין כאלאט, טוט אן און דערווארעמט זיך. און איר? מיר איז ווארעם. נאט, נעמט. וואו זענט איר? שטרעקט אויס אייערע הענט. ער האָט מיך אָנגעכאַפּט פֿאַר די הענט, אַרױפֿגעװיקלט אױף מיר זײַן כאַלאַט און פֿאַרגאַרטלט מיט אַ גאַרטל. ס'איז מיר תּיכּף געװאָרן װאַרעמער אַ ביסל און כ'האָב זיך דערפֿילט שטאַרקער. זײַן זשעסט האָט מיך ממש געפּלעפֿט. כ'האָב זיך נישט געריכט אױף דעם. דער טאָן פֿון זײַן רעדן האָט לחלוטין נישט געשטימט מיט דער דאָזיקער האַנדלונג זײַנער. נאָך מער האָט מיך געפּלעפֿט זײַן װײַטערדיקער זאָג.

ס'ווילט זיך מיר אייך זאגן א שארף ווארט, א גראב ווארט, אבער איר זענט ניינצן יאר אלט און איך איבער זעכציג, שטימט עס נישט. און עס זעהט מיר אויס ווילד וואס גראד מיט אזוינעם ווי איר האט דער אידיאט דער וועכטער מיך צוזאמענגעפארט. איר א יונגל נאך וואס וויל נישט קיין קייסער, איר ווילט נישט קיין קייסער, און איך אן אלטער מערדער א פרעסטופניק, װאָס? דערשראָקן זיך? שרעקט זיך נישט! כ'װעל אײַך גאָרנישט טאָן! געגעסן האָט איר הײַנט? נײן, כ'האָב נאָך הײַנט אין מױל נישט געהאַט און כ'װײס נישט, צי ס'איז דאָ ערגעץ ברױט פֿאַר מיר. אַװדאי איז דאָ ברױט! אײַער פּאַיאָק מוז דאָ ערגעץ זײַן. דער װעכטער, װאָס האָט מיך אַרײַנגעהאַקט אַהער, האָט מיטגעטראָגן פּאַיאָקן ברױט. אין װאַנט איבער דער פּאַראַשע ליגן געװיס אונדזערע פּאַיאָקן. אָט ליגן זײ טאַקע. אָט טאַפּ איך זײ אָן. נאַט, גיט אײַער האַנט אַהער! ער זוכט אױס מײַנע הענט און שטופּט מיר אַרײַן אין זײ אַ חתיכה ברױט. איך הער, װי ער אַלײן נעמט אַרײַנבײַסן זיך אין זײַן פּאַיאָק און זײַנע קינבאַקן נעמען קנאַקן פֿון גרױס אימפּעטיקן אַפּעטיט. שאַרף מאָלנדיק מיט די צײן און אַ פֿול אָנגעפּאַקטן מױל, פֿרעגט ער: אױף לאַנג פֿאַרמשפּט?

שוין, זעקס יאר, כ'לעבן אסאך צופיל. איך האב געשוויגן, געקוקט מיט די בלינדע אויגן צום אנטקעגן פון וואנען ס'איז געקומען מיין שכן'ס קול, און מיר האט זיך געדוכט אז איך זעה ווי זיין קול שלענגלט זיך און ברעכט זיך, אט אין זיגזאגן און אט אין צעווארפנקייט, און אט טרעפט עס מיט א דינער שארפקייט גלייך מיר אין פנים אריין. איך האב געטראכט פאר זיך אליין, זע, אט האב איך זיך געפריידט וואס מען האט אריינגעווארפן צו מיר א צווייטן מענטשן, און אט ווערט מיר שוין גאר מאדנע ענג מיט אים, א מענטש פון גאר גאר אן אנדער וועלט, און דערצו נאך א קוריאזער אזא, איך האב אפילו אביסל מורא פאר אים, ער האט זיך אנגערופן מערדער, גזלן, און ער האט מיר אפגעגעבן זיין כאלאט, דאס איז דאך שוין גאר טשיקאווע, אפשר איז עס גאר אזא בארימעריי אז ער איז א מערדער?

און איך, נישט איך האב עס ליב, נישט איך האב עס פיינט. מיר שטייט אבער נישט אן אויב אזא איינער ווי איר, אזא יונגער מענטש נאך ווי איר, איגנארירט מיך. חלילה מיר צו איגנארירן אייך, חלילה. איך וויל גראד יא וויסן אויף ווי לאנג איר זענט פאר'משפט אויף אייביגער קאטערגע. אויף אייביגע? יא. מעג איך פרעגן פארוואס? אוודאי מעגט איר פרעגן. פאר מארד. מעג איך פרעגן וועמען האט איר דערמארדעט? יא. אויך דאס מעגט איר פרעגן. אבער ס'איז שוין קיין חילוק נישט וועמען. מיין ווייב צו נישט מיין ווייב, צו אויך אנדערע מענטשן. אויב דו דערהרגעסט איינעם, קענסטו דערהרגענען נאך. אזוי ווי איך האב געטון. קיין חילוק נישט וויפיל. יא, מיין ווייב. דער הויפט איז דער ערשטער פרוף. ס'איז גוט אז ער גיבט זיך איין און דו ליידסט נישט דערנאך פון צעקראכענע חרטה ווי עס טרעפט מיט נישטיגע מערדעלעך. איר הייסט עס ליידט נישט? קיין האר נישט זאגט ער שארף בארימעריש, פארקערט, אייך איז נאך אלס קאלט פיל איך אין אייער רעדן, קומט צו צו מיר, לייגט זיך נעבן מיר, וועלן מיר איינע די אנדערע ווארעמען. מיר איז שוין אויך אביסל קאלט, אז מען לייגט גוף צו גוף איז ווארעמער, און אויך מיין כאלאט וועט אונז ביידע מער ווארעמען. קאפיטל פֿיר. דער זאג פון מיין נישט געזעענעם שכן אין דער מבולבלער פינסטערניש אז מיר זאלן זיך לייגן אויפן דיל איינער נעבן דעם אנדערן גוף צו גוף, און איינוויקלען זיך צוזאמען מיט דעם איינציגן כאלאט, כדי עס זאל אונז ביידן זיין ווארעמער, האט געקלינגען אין מיינע אויערן גאנץ לאגיש, אבער דער זעלבער צייט האט עפעס אין מיר א ציטער געטוען מיט א מאדנעם אומהיימליכן ציטער. גיי נעם און לייג זיך און נאך גוף צו גוף נעבן א ווילד פרעמדן מענטשן, דערצו נאך נעבן א מערדער. כ'האב דערשפירט, אגב, נישט צום ערשטן מאל אין תפיסה, אבער איצט שארף, די פולע מיסטעריע פון מענטשליכן גוף, מיסטעריע און פחד. פחד פארן גאנצן ענין גוף, אייברים, אדערן, ווייטאג, הונגער, תאווה, מח, מארך, אויפרייסעניש און איינשטעלעניש, שמוץ איבערן לייב, שענדונג פון גוף, נצחון איבער יסורים און נצחון איבערן לייב. און וויפיל מאל האב איך שוין צוגעזעהן אין תפיסות הריגות און מעסערס אין לייב, און וואס זענען קייטן אויפן נאקעטן לייב? כ'בין נישט זיכער צו כ'האב געהאט א פולן גרונד און א בארעכטיגונג גראד אין יענעם מאמענט א ציטער צו טוהן מער ווי אלעמאל. אמת

אריבערגעפירט געווארן אין א קאמער וואו פאליטישע זענען אויסגעמישט מיט קרימינעלע, האב איך זיך אנגעזעהן מיט צייט קרימינעלע מיט גענוג אומנארמאלע קערפערליכע פארדרייענישן, פיזישע איינברוכן, אז זיי האבן מיך שוין מער נישט איבערראשט און אפילו נישט געשראקן. וויפיל דער אלגעמיינער ארעסטאנטישער גורל האט נישט אפגעווישט די מחיצות צווישן איין מין ארעסטאנט און א צווייטן איז אבער צווישן דעם קרימינעלן און פאליטישן פאר'משפט'ן אין די ערגסטע צושטאנדן געבליבן א דיסטאנץ, א נישט געשריבענער אפמאך. דער פאליטישער האט זיך נישט געמישט מיט געוואלד אין די צווישן-באציאונגען פון די קרימינעלע,

וואס שייך די קאלעקטיווע פליכטן אינעם קאמער לעבן, אויפצופירן זיך לייטישער און קאלעגיאלער. דאס איז נישט אנגעקומען לייכט, עס זענען פארגעקומען אסאך קאמפן אין די קאמערן, און אמאל אפילו שארפע געשלעגן צווישן קרימינעלע און פאליטישע. אבער די פאליטישע האבן לסוף דורך זייער פילצאליגקייט און נישט אפגעשראקנקייט און דערהויפט דורך זייער רעוואלוציאנערע חשיבות אויסגעפירט. מען דארף נישט פארגעסן אז דאס איז פארגעקומען אין די טעג פון דער ערשטער רעוואלוציע אין רוסלאנד, ווען אפילו די צארישע מאכט און די תפיסה אדמיניסטראציע, נישט ווי די היינטיגע דיקטאטורישע סאטראפן מכל המינים, האבן געקוקט אויפ'ן פאליטישן ארעסטאנט מיט דרך ארץ און אנערקענונג, אפילו ווען זיי האבן אנגעווענדעט קעגן אים געוואלד-מיטלען, וועגן פאלק וועגן פאלק איז אפגערעדט אז עס האט געפיבערט און מיטגעלעבט מיט אלע פראצעסן און מיט אלע גורלות פון די ארעסטירטע און אפן ארויסגעוויזן סימפאטיע און ליבשאפט צו זיי. וואס שייך מיינע פערזענליכע באציאונגען צו די קרימינעלע מיט וועלכע מיר איז אויסגעקומען צו לעבן צוזאמען אין קאמער, דארף איך זאגן אז איך האב בכלל נישט געהאט אין זיך יענעם געפיל פון פאראכטונג און דעם קוק פון אויבן אראפ אויף זיי, וואס עס האבן געהאט אין זיך אסאך פאליטישע, און וואס צוליב דעם זענען געשאפן געווארן צווישן פאליטישע און קרימינעלע פאראיבלס, און אפט טיפע פיינטשאפטן. צווישן מיר און מיינע קרימינעלע שכנים זענען קיינמאל נישט פארגעקומען קיין מחלוקת'ן. איך האב מיט אלע מיינע כוחות געזוכט ארויסצוווייזן צו זיי פארשטענדעניש, און אריינצולעבן זיך אין זייערע צעבראכענע און דורך זיי אליין פארגוואלטיגטע גורלות. איך האב געזעהן פאר זיך א וועלט פון אזוינע אומבאקאנטע מוראדיגע טראגיזמען פאר וועלכע מיין יונגע לעבנסערפארונג איז געשטאנען מיט געפלעפט אויפגעריסענע אויגן, אמת איך האב נישט פארטראגן די נאקעטקייט פון די בראכן פון די דאזיגער וועלט, אבער ס'איז קלאר געוועזן פאר מיר אז זיי זענען בראכן און די בראכן גרייכן זייער טיף ביז יסורים און משוגעת. איך דערצייל דאס אלץ כדי קלאר צו מאכן פארוואס איך האב אין יענע מאמענטן אין קארצער אי זיך נישט דערשראקן פאר מיין מערדער שכן, נישט מורא געהאט צו זיין מיט אים אונטער איין שטיינערנער סטעליע און צו אטעמען איין פארשטיקטע לופט. אי זיך יא דערשראקן פאר זיין אנבאט אז מיר זאלן זיך לייגן איינער נעבן אנדערן און צוזאמענוויקלען אין זיין כאלאט וואס איך האב געטראגן איצט דערווייל אליין, מיר זאלן איינער די אנדערע ווארעמען מיט אונזערע גופים. אזא בלינדער צוזאמענטרעף, דאס ערשטע מאל אין מיין לעבן גיי טוליע זיך צו א מערדער. און מיין מח איז נאך מיין פריערדיגער מידקייט און קראנקער פארשלעפערטקייט מיטאמאל אלץ געווארן אומגעוויינליך וואך, אלע מיינע חושים זענען אנגעשפיצט געווארן, די פינסטערניש איז אויף דעם מאמענט געווארן אויס שטערונג פאר מיר. איך האב געזאגט צו זיך אליין, גיב אים אפ דעם חאלאט צוריק און פערטיג, זאל ער טוהן מיט אים וואס ער וויל, ס'איז דאך זיין חאלאט, איך וועל שוין ווי נישט איז אויסקומען אן אים. אבער דא האט ער א זאג געטוען, פארוואס זענט איר אנשוויגן געווארן? איך זאג דאך אייך אז מיר איז קאלט, אבער איך וויל נישט צונעמען צוריק מיין חאלאט ביי אייך נאר פאר זיך אליין. וואס טוט איר? שאַרט זיך צו צו מיר, אַז נישט װעל איך זיך צושאַרן צו אײַך, מיר איז קאַלט. זײַן געענדעטער פּשוטער טאָן האָט געװירקט צום גוטן אױף מיר. אױב מײַן ערשטע רעאַגירונג איז געװען אַ נעגאַטיװע, איז עס געװען דערפֿאַר, װײַל זײַן קול די גאַנצע צײַט פֿון זײַן רעדן האָט זיך אַלע װײַלע געביטן און דורך אײניקע פּריקרע אױסדריקן זײַנע מיך אָפֿט אַרײַנגעבראַכט אין אַ צעמישעניש. ס'איז מיר נישט קלאר געווען צי רעדט ער ערנסט אדער ער מאכט שפאס פון מיר. ס'האט זיך מיר אייניגע מאל אפילו אויסגעדוכט אז ער נוצט אויס די פינסטערניש און מאכט גרימאסן מיט זיין פנים אנטקעגן מיר, שטעלט מיר אויס א צונג און קרימט מיטן מויל. זיין איצטיגער טאן אבער האט מיך אריינגעבראכט אין א פארשעמונג פאר זיך אליין. סטייטש האב איך געטראכט, א מענטש ווייזט ארויס אזא גוטסקייט, גיט דיר אליין אוועק זיין איינציגן כאלאט און איז דאך עס א פיינקייט, א נאבלקייט, און די ווילסט אים אפענטפערן שיער נישט מיט פאראכטונג, אז ער בעט דיך צוריקן צו זיך צו אים כדי צוזאמען ווארעמען זיך אונטער זיין כאלאט, ווילסט אים באליידיגן און אים צוריקגעבן דעם גאנצן כאלאט צוריק, בלייבן ווידער ליידן קעלט אבי נישט צורירן זיך צו אים, פארוואס קומט אים א באליידיגונג אנשטאט א דאנק? איך האב לסוף גובר געווען אלע שטערונגען אין זיך, וואס אז איך וואלט זיי גוט קלאר מאכן פאר זיך אליין, וואלט איך נישט געפונען מסתמא קיין ריכטיגע ווערטער פאר זיי. איך האב זיך צוגעריקט צו אים און געזאגט, נאט, טוט ווי איר פארשטייט און ווי איר, און ווי איר קאנט. איך האב דאך אייך געזאגט אז איך וויל אים נישט צוריק פאר זיך אליין, נאר דער כאלאט איז א ברייטער און א לאנגער, אט וועט איר זעהן ווי מען קען עס מאכן. איר לייגט זיך קודם כל אויף אן אויסשפרייט פון איין פאלע, אט אזוי, לייגט זיך, און דאס איבעריגע וועט זיין גענוג ארומצונעמען אונז ביידן, אט אזוי, ריקט זיך צו שטייף צו מיר. איך האב אזוי געטוען.

פינסטערן בויך לויפט מיר דורך אין מח א פארגלייך, און באמת אזוי האט עס אויסגעזעהן, די פינסטערניש אליין ווערט ווארעמער, און טאקע אזוי ווי א גרויסער גרויסער בויך, דער בויך האלט אונז צוזאמענגעדריקט, און וואס דארף ער טוהן מיט אונז דער דאזיגער משונה'דיגער בויך, ער דארף אונז האלטן אין זיך, כדי וואס? כדי צו געבוירן אונז, וואס עס טוט ווי עס טוט א בויך, כדי ביים געבוירן אונז ארויסווארפן פון זיך, ארויסווארפן וואוהין? און וואס איז עס פאר א מין מאדנע פאר, וואס איז עס פאר א מין צווילינג, איינער א ניינצן יעריגער, דער צווייטער אן איבער זעכציגער, א אידישער בחור און א נישט אידישער זקן מיט א לאנגער געדיכטער בארד, ליגן ביידע ווי א טיפעניש פון א אומענדליך פינסטער איי, און ארום און ארום אזא דיקע שיער נישט אייביגע שאלעכץ וואס נישט דורכצוברעכן נישט דורכצושפאלטן. אט ריר איך אן מיט מיין פנים זיין בארד און דורך דעם דערפיל איך די פאראנענקייט פון א צווייט פנים. זיין בארד איז א לאנגע און א ברייטע און זי לייגט זיך צו דיק אויס אויף מיינע באקן. איך הער אויך צו שארף זיין אטעם איבער מיר. איך קער אפ מיין פנים אין א זייט. מיר ליגן און מיר שווייגן א היבשע צייט. פארוואס שווייגט איר יונגער פריינט פרעגט ער. זיין טיטולירן מיך פריינט קלינגט איצט עכט אין זיין מויל. מיר ווילט זיך שווייגן פשוט און איך בין בכלל מערסטנס א שווייגער. און איך גראד האב ליב צו רעדן, און אויב מען וויל מיך נישט הערן ווער איך אויפגערעגט און נעם זיך זידלען, נעם זיך קאכן, אבער איך וויל אייך נישט זידלען, שרעקט זיך נישט, כ'וועל איינהאלטן אין זיך די פארשיווע ווערטער, כ'וועל ברויכן איידעלע, ערשטנס ליגן מיר איינער נעבן די אנדערע און ס'איז אונזער ווארעמער צוליב דעם. צווייטנס, זע איך אייך נישט, און כ'האב דאך אייך שוין פריער געזאגט אז איך וואלט געווען אן אידיאט צו זידלן זיך אין דער פינסטערניש אריין. דריטנס, זענען מיר דאך ווילד פרעמדע, קיינמאל נישט באגעגנט זיך, און מיר וועלן געוויס מער קיינמאל נישט באגעגענען זיך. פארוואס קיינמאל נישט? מיר זענען דאך תושבים אין איין תפיסה. ניין, איך געהער נישט צו אייער תפיסה. איך בין נאר א דורכגייער מיטן עטאפ. כ'בין נאר עטלעכע טעג היר אין אייער תפיסה, וועל מסתמא אין עטלעכע טעג ארום אוועקגיין ווייטער צו א קאטארגע צענטראל אין סיביר, אין קארצער האט מיך דער וועכטער אריינגעווארפן פאר אויסזידלען אים. איך וועל אויך מסתמא אינגיכן אוועקגעשיקט ווערן קיין סיביר. נו וואס? איר דארפט אפשטופן פיר יערלעך נאך וועט איר שוין זיין ווי נישט ווי אין צעדריבלען זיי צווישן דער גרויסער צאל תפיסות וואס אונזער מאמע'לע רוסלאנד האט זיי אין די הונדערטער. איך אבער בין, ווי איך האב אייך שוין געזאגט, אן אייביגער, כ'בין שוין היפשע יארן אפגעווען אין א סיבירער קאטארגע, געשלעפט געווארן צוריק צוליב א נייעם פראצעס איבער נאך א מארד מיינעם וואס אונזערע גרויסע בעריעס אויספארשער האבן ערשט איצט אויפגעדעקט, א מעשה פון מיט פופצן יאר צוריק נאך, נו, האט מען מיר געגעבן נאכאמאל אייביגע טורמע. האב איך שוין צוויי אייביגע קאטארגעס, די ריכטער זענען געבליבן מיט א נאז וואס זיי קענען נישט פון איין אייביגקייט מאכן צוויי. איר רעדט וועגן מארדן אזוי ווי וועגן אויפעסן א בייגל, איר מיינט אזוי? דאס דאכט זיך נאר. ס'איז אביסל אנדערש ווי אויפעסן א בייגל. ס'איז נישט קיין געוועליכער ענין. דערווייל דערמאן איך עס נאר כדי אייך צו ערקלערן פארוואס איך בין דא נאר א דורכגייער מיטן עטאפ, און פארוואס עס קען זיכער זיין אז איר וועט נישט האבן קיין מעגליכקייט אפילו איין מאל אנצוקוקן מיך אין פנים, און דאס זעלבע איך אייך. כ'וועל עס באדויערן, איך פארזיכער אייך, איר מסתמא וועט נישט באדויערן. איך האב געשוויגן. איר שווייגט? איר זענט צו יונג צו זיין א בעל גאווה'ניק קעגן אן עלטערן ווי איך. איך בין נישט קיין בעל גאווה'ניק, איר מאכט א טעות, נאר איך ווייס פשוט נישט וואס צו זאגן אייך וועגן אזוינע זאכן וואס איר דערציילט מיר, איך ווייס אויך נישט צו איר דארפט זיי מיר דערציילן. מארד מאכט אויף אייך א שווערן איינדרוק? אין דעם מאמענט האט זיך מיר ווידער אויסגעדוכט אז זיין פנים מאכט קרומע גרימאסן פון חוזק קעגן מיר, איך האב נאך פאר'עקשנ'טער אנגעהאלטן א לאנגן שווייגן. איר שווייגט ווידער? איך ווייס נישט פארוואס עס הארט אייך מיין שווייגן, האב איך געזאגט מיט פארדרוס. מיר הארט עס יא, איך וויל נישט אז איר זאלט טראכטן וועגן מיר ווי וועגן עפעס א לאפאצאן, א מערדערל וואס שפרינגט ארויס פון הינטער א באהעלטעניש מיט א מעסערל און הרג'עט א מענטשן פאר עטליכע רובל, אדער ווי וועגן איינעם וואס באגייט א מארד אין א צושטאנד פון משוגעת אדער שיכורהייט. איך וויל אפילו נישט איר זאלט טראכטן וועגן מיר ווי עפעס א ראסקאלניקאוו, וואס הרג'עט אן אלטע פרוי כדי צו באווייזן זיך אליין אז ער איז א גאנצער אויבערמענטש און ער קען דעריבער צוקוועטשן א מענטשן ווי מען צוקוועטשט א וואנץ אדער א פלוי. דאסטאיעווסקי זאל מיר מוחל זיין איז געווען אליין א פחדן און האט עין הרע נישט ווען נישט וואלט ער זיין ראסקאלניקאוון דערהויבן צום העכסטן אידעאל פון א וואונדער-מערדער. זיינע רייד האָבן גענומען וואָס מער און מער אַרויסרופן אין מיר דערשטוינונג, געפּלעפטקייט און שרעק. וואָס וויל ער פון מיר און וואוהין צילט ער? האָב איך געפרעגט זיך אַליין. הייסט עס דאָך טאַקע, אַז ער איז נישט קיין גאָר קיין פּראָסטער מענטש, אַ אינטעליגענטישער נאָך דערצו. איך זע, אַז איר זענט באַקאַנט מיט דאָסטאָיעווסקי'ן. מסתמא מיט נאך שרייבער. יא מיט נאך שרייבער, נישט נאר מיט אונזערע רוסישע. לעצטנס האב איך מיט גרויס אינטערעס געליינט ניטשען, דער הויפט זיין זאראטוסטרא. אבער אויך זאראטוסטרא איז נישט מער ווי א ראסקאלניקאוו, און אפשר נאך ווייניגער. אויך א העלד נאר אנטקעגן וואנצן און מענטשן-לייז. דערצו נאך מיט א גרויס מויל. נו, װאָס שװײַגט איר װידער? איך שאָקיר אײַך, יונגערמאַן? איר שטעלט אָן אױף מיר אײַערע אױגן אין דער פֿינצטערניש? באמת, ער האָט געטראָפֿן מײַן מיטקאַרצערניק. איך האָב טאַקע געװאָלט, אַז ער זאָל עס דערפֿילן אין דער פֿינצטערניש. איך האָב געזאָגט, ס'איז ריכטיק, מײַנע אױגן זענען אָנגעשטעלט אױף אײַך. איך טראַכט בײַ זיך די גאַנצע צײַט, און אָט פֿרעג איך עס אײַך אָפֿן, װאָס מײנט איר מיט די אַלע רײד אײַערע? מיט דעם אלעם וואס איר דערציילט מיר, נישט קענענדיג מיך און נישט זעענדיג מיך אין דער פינסטערניש, איר האלט אין איין באטאנען אז איר זענט באגאנגען קרימינעלע מארדן און אז איר שטאלצירט שיער ניט מיט דעם. ערגעץ צילט איר דאך מיט אייער באטאנען. איז וואוהין צילט איר? איך בין זיך מודה אז מיט אזא מענטש ווי איר טרעף איך זיך אן צום ערשטן מאל. ער איז געווארן גאר אויפגעהייטערט. איך בין צופרידן פון אייער פראגע, איך וועל עס אייך גערן אויפקלערן. איך דערצייל עס צוליב אייך און פאר אייך, אין משך פון די יארן וואס איך זיץ האב איך זיך געטראפן מיט אסאך פון אייעריגע און איך האב זיי שטענדיג אויסגעמיטן, איך האב זיי נישט ליב, די אלע אייעריגע, איך האב עס אייך. איך אייך שוין געזאגט. אויך אייך וואלט איך נישט ליב געהאט ווען עס מאכט זיך נישט אזא צופאל און איך זאל זיך נישט געפונען מיט אייך אין אזא קברל. איך וואלט אייך פארבייגעגאנגען מיט דער פולער שטאלצקייט וואס איז דא אין מיר, מיט דער שטאלצקייט פון א מערדער, וואס לגבי מיר זענען אלע אייעריקע און אויך איר נישט ווייניקער מערדער פון מיר, נאר נישטיקערע פון מיר. דאס איז שוין גאר אינטערסאנט האב איך אים איבערגעריסן, רייסט נישט מיר רייסט מיר נישט איבער, און מיינט נישט אז איר זענט קליגער פון מיר, יונגערמאן, גלייך ווי איך בין אריינגעווארפן אהער און דערפילט אייער אטעם און אייער יונגן קול, אייער בארימערישע שטאלצקייט אנטקעגן מיר, ווייל איר זענט א פאליטישער און דעריבער א גרעסערער יחסן פון מיר, גלייך ווי איך האב עס דערפילט האב איך געזאגט צו זיך, דערלאַנג אים איבער זײַנע באַרימערישע פֿליגל, האַק זײ אים אַרונטער! װאַרט, װאַרט, שלאָגט מיר נישט איבער! איך שלאָג אײַך נישט איבער, אײַך דאַכט זיך עס. אַגבֿ, מאַכט איר אַ טעות, װען איר מײנט, אַז איך װײַז אַרױס באַרימערישע שטאָלצקײט קעגן אײַך. איר קאָנט מיך נישט, און איר רעדט אַזױנע רײד. איך קען אייך יא, כאטש איך זע אייך נישט אין פנים. מיינע פליגל וועט איר נישט ארונטערהאקן, אומזיסט אייער טרחה. פארנעמט זיך בעסער מיט עפעס אנדערש פאר דער צייט וואס מיר ליגן דא אין קארצער, און מיר איז אנגענעם צו פארנעמען זיך גראד מיט דעם יונגער שכן מיינער. איך זאג אז איך קען אייך יא, ווייל איך קען אלע אייעריקע, און אלע זענט איר גלייך איינער צו די אנדערע. בשום אופן נישט ווי מייניקע וואס קיינער פון אונז קרימינעלע, רויבער און מערדער איז נישט גלייך איינער צום אנדערן, מיר זענען אלע אריגינעל און איר זענט אלע שאבלאן, יא יא שאבלאן, איר זאגט אז איר ווייזט נישט ארויס קיין בארימערישע שטאלצקייט אנטקעגן מיר, אפשר מיינט איר טאקע וואס איר זאגט אבער פילן פילט איר אנדערש, און גראד דא אין דער געדיכטער פינסטערניש און. און אין דער געדיכטער נאָענטקײט שפּיר איך באַזונדער אײַערע באַרימערישע גדלות און עס שטערט מיר, ס'איז מיר ענג, נאָך ענגער פֿון דער ענגשאַפֿט פֿונעם קאַרצער. ס'פֿאַרדריסט מיך װאָס איר פֿילט אַזױ, זאָג איך, פֿאַרדריסט מיך זײער. איך האָב נישט אין זיך די טבֿע פֿון גדלות. נו, נו, נעמט נאָר נישט פּראַװען קײן װײכענישן, שענקט מיר נישט קײן נדבֿות, איך איר האט פריער מיר אויפגעווארפן וואס איך האלט אין באטאנען אז איך שטאלציר מיט מיינע באגאנגענע קרימינעלע מארדן, מאכט איר א טעות ווען איר זאגט שטענדיג אין איין פארבינדונג קרימינעלע מארדן און איר קוועטשט אויפן ווארט קרימינעלע. אייך גייט אין לעבן צו זאגן מיר אז איך בין א קרימינעלער? זאג איך אייך אז איך באטראכט נישט מיינע מארדן פאר קרימינעלע אין דעם זין ווי איר אלע. אין אייער פאליטישער ראסקאלניקאווישקייט פאסט אויך קרימינעלקייט. איך בין באגאנגען מיינע מארדן צוליב זיך, צוליב מיינע פערזענליכע צילן און צוזאמענשטויסן, צוליב מיין פערזענליכן פלאץ אויף דער ערד, און איר באגייט מארדן, פאליטישע מארדן הייסט עס צוליב אויסגעטראכטע צילן, נישט צוליב זיך נאר צוליב פרעמדע, נישט צוליב זיך נאר צוליב דעם צווייטן, איך בין מאראלישער פון אייך, צוליב דעם אויסגעטראכטן צווייטן הרג'עט איר אויס הונדערטער, מאכט איר רעוואלוציעס ווי איר ברענגט אום טויזנטער. ווער הרג'עט זיי אויס? נישט איר. נישט איר אליין, נאר אנדערע וועמען איר רייצט אויף, אדער ווי עס הייסט אויף אייער לשון איר אגיטירט. מיט פרעמדע הענט באגייט יעדער פון אייך מער מארדן ווי דער גרעסטער וואלד גזלן, און געמיינער פון אלץ אייערע אייגענע הענט האלט איר, כלומרשט, ריין, זאג איך אייך, אז מיינע הענט זענען ריינער, מיינע מארדן בין איך באגאנגען מיט מיינע אייגענע, נישט מיט פרעמדע הענט, און מיינע מארדן בין איך באגאנגען קעגן העכערע פון מיר, קעגן שענערע און גרעסערע פון מיר, און נישט ווי איר אלע, וואס אין אלע אייערע קאמפן און רעוואלוציעס טרעט איר ארויס קעגן נידעריגע פון זיך, קעגן מיאוסערע פון זיך, און איר ווערט אזוי ארום סוף כל סוף נישט מער ווי נישטיגע מערדערלעך. טשיקאווע, פון וואנען האט איר עס ארויסגעליינט? כ'האב עס נישט ארויסגעליינט פון ביכער, יונגערמאן, האט ער גערעדט מיט היץ, נאר פון מיין אייגן לעבן ליין איך עס ארויס, פארקערט, פון ביכער ליין איך ארויס נידערטרעכטיגע געוויסנקוואטשעריי, און איר טוט אלץ לויט ביכער. די מענטשליכע נשמה לויט אייערע ביכער פארטראגט נישט קיין דירעקטן פארברעכן, דער אמת איז אבער נישט אזוי, א דירעקטן פארברעכן פארטראגט זי בעסער און ערליכער ווי אן אומדירעקטן, וואס העכער און שענער עס זענען געווען די וועמען איך האב דערמארדעט, אלץ ערליכער איז דער מארד, און איר אלע באגייט אומדירעקטע פארברעכנס און מארדן, איר זיצט אין קאבינעטן און איר שיקט אנדערע אויף טעראר אקטן און באריקאדעס,

אַליין אַ שטיקל ראַסקאָלניקאָװ? נײן, איך האָב פֿײַנט ראַסקאָלניקאָװן, און אױך זײַן מחבר דאָסטאָיעװסקין האָב איך פֿײַנט. ער הרגעט אַ נוטה-למותדיקע אַלטיטשקע, רעדט װעגן איר װי װעגן אַ לױז און מאַכט דערנאָך אַ גאַנצע מהומה מיט זײַן צעקװאַטשעטן געװיסן. ער האָט געװאָלט באַװײַזן פֿאַר זיך אַלײן, אַז ער איז אַ גרױסער מענטש און אַז ער קען עובר זײַן אַפֿילו אױפֿן פֿאַרבאָט פֿון מאָרד

אז ער אליין איז נישט מער ווי א לויז, ווארום אויב ער וואלט באמת געווען א גרויסער מענטש וואס קען עובר זיין, וואלט ער אויסגעקליבן צו הרג'נען א שיינע פרוי, א יונגע פרוי, א ייחוסדיגע פרוי וואס וואוינט אין א פאלאץ צו וועם עס איז שווער צוצוקומען, א פרוי וואס איז העכער פון אום און גרעסער פון אום. דעמאלט וואלט ער נישט געליטן פון א צוקראכן געוויסן. אויב אונזער מאמע'לע רוסלאנד איז באשערט צו ווערן אנדערש, וועט זי עס נישט

נישט אָפֿט אַלטע זקנות, נאָר די גרעסערע פֿון זיך, די שענסטע, די פֿעיִקסטע, די נאָענטסטע און די טײַערסטע, דאָס װעט זײַן דער גרױסער פֿאַרמעסט פֿונעם גרױסן פֿאַרברעכער, פֿונעם גרױס-איבערטרעטער איבער מאָרד-פֿאַרבאָט. װיפֿל טױזנטער און טױזנטער גרעסערע פֿון זיך ער זאָל נישט אױסשעכטן, װעט ער נישט לײַדן פֿון אַ צעװײכטן געװיסן. ער װעט שלאָפֿן רויִק און עסן רויִק, און ער װעט זײַן זיכער אין זיך און שטאַרק אין זיך װי שטאָל, דאס וועט זיין א פארמעסט נישט קעגן א לויז, נאר קעגן גאט אליין, און חרוב מאכן די וועלט הייסט עס? די וועלט וועט נישט חרוב ווערן, ס'זענען דא גענוג מענטשן אויף איר, וואס אויב זיי די מענטשן וועלן זיין ראוי צו זיין אויף דער מדריגה פון גרויס קרבן און וועלן זיך דערדינען צו דער זכיה אומצוקומען דורך די הענט פונעם גרויס קרימינעלן, וועלן זיי זיין גליקליך פון דער זכיה דערמארדעט צו ווערן, און וועלן אין גרויס גליק קישן די האנט פונעם גרויס קרימינעלן וואס וועט אריינשיסן די קויל אין זיי, און אויב יונגער פריינט מיינער, צופעליגער שכן מיינער, אויב ביי אייך קומט אויס אז א פארמעסט קעגן גאט אליין, מיינט חרוב מאכן די וועלט, איז אויך נישט געפערליך, וואס איז דא אזוינס צו שרעקן זיך פאר א וועלט חורבן? זאל זי חרוב ווערן די וועלט, זאל זי! איך ווייס נישט צו זי איז ווערד עפעס בעסערס אויסער חורבן, און פארמעסטן זיך קעגן גאט אליין איז אפשר דאס וויכטיגסטע פארן גרויס קרימינעלן מענטשן, ווייל גאט אליין איז א גרויס קרימינעלער. אויב איר רעדט אזוי, פארוואזשע האט איר פריער געזאגט אז אייך געפעלט נישט ניטשע'ס זאראטוסטרא? איר רעדט דאך כמעט רייד פון ניטשע'ס איבערמענטש, און איר האט מסתמא אויך געליינט דאסטאיעווסקי'ס לעגענדע וועגן גרויס אינקוויזיטאר. פו פו, ניטשע זאגט דאך אז דער מענטש בכלל איז נאר א טרעפ פאר דעם איבערמענטש, דאס איז דאך נאך נישטיגער ווי ראסקאלניקאוו'ס האלטן אזעלכע איינע פאר א לויז. א קונץ צו זיין אן איבערמענטש איבער א טרעפ, צו טרעטן איבער א טרעפ וואס איז געמאכט פון ברעט אדער פון שטיין, צו טראכטן וועגן דעם מענטשן ווי וועגן נישט קיין לעבעדיגער זאך, ווי וועגן א שטיק האלץ וואס מען קען טאן מיט אים וואס נאר איינעם פארגלוסט זיך. אזוי טראכטן קען נאר א טעמפער דייטש פילאזאף. זאל מיר מוחל זיין אלע אייערע פילאזאפן, און דאס וואס איר גיט מיר א שטאך אז איך רעד נאך די רייד פון דאסטאיעווסקי'ס אינקוויזיטאר, פון דעם ווער איך אויך נישט נתפעל, אבי מיינע ווערטער וועגן דעם קומענדיגן גרויס קרימינעל אויף די ערד פון אונזער מאמע'לע רוסלאנד זענען ריכטיג, וועגן אזא גרויס קרימינאלניק און גרויס מערדער חלומ'ט אונזער מאמע'לע רוסלאנד. איך וועל אייך איבערשלאגן האב איך געזאגט און אייך פרעגן, איז אייער פרוי וועמען איר האט אומגעבראכט געווען טאקע א שיינע און א קלוגע, שענער און קלוגער פון אייך? אוואדע, אוואדע! האט ער אויסגעשריגן כמעט ווי מיט א האפערדיגקייט. נישט נאר א שיינע, נאר א שיינקייט פון א פרוי איז זי געווען, א קלוגע און א שטאלצע און א יונגע, איין אין דער וועלט, און אויך די אנדערע צוויי וואס איך האב צוליב איר דערשאסן זענען געווען שיינע און בראווע יונגען, ווען זי וואלט נישט געווען קיין אויסגעווענליך שיינע און שטאלצע, וואלט מיר דען אנגעשטאנען צו הייבן א האנט אויף אן אלטער און מיאוס'ער? פו! און איר האט קיין חרטה נישט אויף דעם וואס איר האט אפגעטון? צו איר דערציילט גלאט א מעשה וואס בעט זיך ממש באשרייב מיך? וואס? איר ווילט שפילן מיט מיר א שפיל פון שרייבעניש? איר ווילט מיר כאפן ביי עפעס? זיינע ווערטער האבן געזאדן אין זיין מויל מיט כעס, איך בין חושד אז איר האט אליין צוטון מיט שרייבן. דאס איז אמת, כ'האב טאקע צוטון מיט שרייבן. זעהט איר אז איך טרעף? נישטא וואס צו טרעפן. איך זעה אבער נישט וואס פאר א שייכות עס האט צו אייער מעשה. אט פון דעם ווארט מעשה האב איך פארשטאנען אז איר עסק'ט זיך מיט שרייבן מיט ליטערארישקייט, ווארום ווען נישט איז עס כמעט ווי געמיין צו זאגן אז דאס וואס איך האב אייך דערציילט וועגן זיך איז נישט מער ווי א מעשה. געמיין, יונגערמאן, געמיין! זייט מיר מוחל, האב איך געזאגט, און אנגעכאפט אים ביי די האנט וואס איך האב אנגעטראפן דורך דער פינסטערניש, כ'האב נישט געמיינט אייך צו באליידיגן. איך מיין אבער יא אז עפעס דערזאגט איר נישט, ווארום עס זעט מיר אויס מאדנע וואס איר ענטפערט מיר נישט אויף מיין פריערדיגער פראגע צי האט איר נישט קיין חרטה אויף דעם וואס איר האט אפגעטאן. איר ווילט מיר כאפן אויף דער ווענטקע פון צעקראכענעם געוויסן? איר דרייט זיך ווידער ארויס פון אן ענטפער. ניין, איך האב נישט קיין חרטה אויף דעם וואס איך האב אפגעטאן. אבער אויף דעם וואס איר האט דערהרגעט אייער פרוי, אייער שיינע, קלוגע, וואונדערליכע פרוי, אויף דעם. אויך אויף דעם האט איר נישט קיין חרטה? צו די פראגע אייערע איז אנדערש פון דער פריערדיקער? כ'האב דאך אייך געענטפערט. די פראגע איז יא אנדערש ווייל זי איז דירעקט, צו האט איר נישט חרטה וואס איר האט דערהרגעט אייער שיינע קלוגע יונגע וואונדערליכע פרוי? צו גייט נישט אויף פאר אייך איר פנים, איר שיינקייט, איר יונגקייט, איר קלוגשאפט? שווייגט, גיט ער מיטאמאל א געשריי. ענטפערט, און אויב איך וויל נישט? זענט איר נישט מחויב, איך בין נישט אייער ריכטער. אזוי? זיין קול ווערט מיט אמאל קרום און גאליג, איר זענט נישט מיין ריכטער? נו אדרבה פרובירט עס יא זיין, פרובירט עס, איך וועל עס גארנישט פרובירן, אבער איר גייט ווידער אוועק אן א זייט, איר דרייט זיך ארויס פון אן ענטפער, וואס זייט? ווען זייט? זיין קול ווערט ווילד, זאדיג. לאזט מיך צו רו צו אל די רוחות צו אל די שווארץ יאר אין דער ערד אריין מיטן קאפ מיטן הארץ מיט די געדערים מיט דער לעבער מיט די נירן מיט אלץ מיטאנאנדער אין דער הייליגער מאמען אריין אין ארכימאנדריט אריין. איך טו זיך א ריס אפ פון אונטערן כאלאט, כ'וויל שנעל אוועקרוקן זיך פון מיין ווילד געווארענעם מיטקארצעניק, אבער ער כאפט מיך אן נאך שנעלער און פעסטער מיט ביידע הענט און האלט מיך ווי מיט קלאמערן, רוקט זיך נישט אפ, ליגט אונטערן כאלאט, נעמט נישט פאר אומגוט מיין ווילד ווערן, פארגיט מיר, לאמיר שווייגן, לאמיר אפשר שלאפן, ס'מוז שוין זיין געוויס דער צווייטער מעסלעס זינט איך בין דא, ער האט אוועקגעדרייט זיין בארד צו דער וואנט, און איך האב אויך אוועקגעקערט מיין פנים פון צו דער צווייטער זייט, די שטילקייט, די שטומקייט האט ווי א שטיק בליי ארומגעקאוועט מיין קאפ. קאפיטל פינף ווי לאנג מיר זענען געלעגן אין שטומעניש און פארשטיקטן ווידערווילן איינער צום אנדערן און אין א קאשמארן שלאף ווייס איך נישט. ער האט געהאלטן זיין קאפ אוועקגעדרייט, געלעגן שטייף, נישט ארויסגעוויזן אין משך פון שעה'ן, אפשר האט זיך מיר אויסגעדוכט אז דאס זענען שעה'ן, קיין מינדסטע באוועגונג, נישט מיט'ן קערפער און נישט מיט'ן קאפ. אזוי ווי עס וואלט געווארן פון אים איין שטיק פארגליווערניש, צוליב אים האב איך שוין אויך געמוזט ליגן און נישט רירן זיך, הגם מיר איז עס אנגעקומען זייער שווער, ווייל איך בין בכלל נישט קיין רואיגער שלאפער. די נאנטקייט פון זיין קערפער און די ווארעמקייט וואס האט אריינגעשטראמט פון אים צו מיר, האט מיך געהאלטן צוגעקלאמערט צום ארט אויפן דיל נעבן אים. כאטש אלע מיינע אייברים, דער הויפט, די פיס און די הענט, איינגעשמידט אין אומבאוועגליכקייט כדי נישט צו מאכן וועלכע נישטיז ענדערונג אין דעם אופן ווי דער כאלאט האט ארומגעוויקלט מיט איין ארומנעם אונזערע ביידעס קערפערס. איך בין געלעגן מיטן פנים צו אים. נישט איינמאל האט זיך מיר געוואלט א דריי געבן, איבערקערן זיך מיט דער פלייצע צו אים. אבער יעדעס מאל ווען כ'האב פרובירט עס טוהן האב איך ריזיקירט ארויסצופאלן אינגאנצן פון אונטער דער פאלע פונעם כאלאט, און ער, מיין שכן, ער איז זיך יא געלעגן מיט דער פלייצע צו מיר און ס'האבן אים ווייזט אויס נישט געארט די שטומע צוקונגען פון מיינע פיס און הענט, און אים האָב איך קײן צוקעניש נישט געשפּירט. איך האָב זיך געפֿרעגט, שלאָפֿט ער? איז ער אַזױ שנעל אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ פֿאַרזונקענעם שלאָף, אָדער ער װײַזט אַרױס קעגן מיר אַזאַ פֿאַרעקשנטקײט פֿון װילן, אַ פֿאַרגליװערטקײט פֿון צאָרן? און אפֿשר איז עס גאָר אַן אָנשטעל? איך הער זיך אײַן אין זײַן אָטעם. זײַן אָטעם איז אַ שאַרפֿלעכער, אָבער אַ רעגלמעסיקער, ביסלעכװײַז גײט אויך די שארפליכקייט פארביי, ער אטעמט ווי א מענטש אין רואיגן שלאף. ער שלאפט רואיג, טראכט איך פאר זיך אין גרויס פארדרוס. אט האט ער נישט לאנג אזוי געלארעמט און אט איז ער אזוי שנעל איינגעשלאפן. אזוי איינס און צוויי, ווי איז עס מעגליך? פארוואס קען איך עס נישט דערווייזן? פארוואס קריכט ארום ארום מיין קאפ אזא בלייערנע שווערקייט? די דעקלעך איבער מיינע אויגן פאלן ארונטער און שפרינגען אויף צוריק מיט א שטעכיגער ברענעניש אין די ווינקלען, פארוואס זאל עס אזוי זיין? פארוואס זאל איך זיין אזוי נערוועז? איך האלט מיין רעכטע האנט ארויפגעלייגט אויף זיין פלייצע. מיין האנט נעמט כמעט ארום זיין פלייצע און א טייל פון זיין ברוסט. מיינע פינגער טויכן נאכאמאל אריין אין זיין בארד, איך כאפ אוועק מיין האנט. א ווארעמער ציטער נעמט דורך מיין מארך, עס גייט אויף פאר מיר מיט א מאל א ווייטע דערמאנונג פון די גאר ווייטע ווייטע קינדער טעג ווי אזוי איך בין געלעגן נעבן מיין טאטן אין בעט מיט מיינע ביידע קינדערישע הענט אריין געטון אין זיין רויטער ווארעמער בארד, דער טאטע האָט עס הנאה געטאָן, ער איז געלעגן געדרעמלט און מיט אַ קוים-אַרויסגעזעענעם שמייכל געגעבן צו פֿילן, אַז עס טוט אים הנאה, וואָס קליינע קינדערישע הענט טונקען זיך אין זײַן באָרד און רירן ווייך אָן זײַן האַלדז, זײַן מויל, זײַנע באַקן. אַלץ אין מיר צאַפּלט אויף. ווען איז דאס געווען? ווען בין איך געלעגן מיט מיין טאטן אין בעט? ווי אלט בין איך דעמאלט געווען? צוויי יאר? דריי יאר? מיין טאטע איז נישט געווען פון די זייער צוגעלאזטע טאטעס אז א דערוואקסן קינד זאל אליין אריינקריכן צו אים אין בעט. מיין טאטע איז געווען שטרענג צו אלע אונזערע קינדער, און צו מיר נאך מערער. מיין טאטע האט נישט אפט א קיש געטון א קינד, טאקע זייער זעלטן, מחמת שלעכטסקייט? ניין, מחמת פארנומענקייט, פארגזארגטקייט, פערזענליכע אומצופרידנקייט, און מחמת בכלל דעם איינגעשטעלטן איינגעווארצלטן שטייגער פון אן-סענטימענטאלקייט, פון איינגעהאלטנקייט, ווארום וואס הייסט עס אינמיטן דערינען גאר קישן א קינד? סיידן דאס קינד איז קראנק, אדער דאס קינד איז נאך זייער קליין, און מען דארף זיך פארן קינד נישט שעמען ארויסצוווייזן אפענע ליבשאפט. הייסט עס אז ס'האט אויפגעטויכט אין מיר א דערמאנונג פון גאר גאר ווייטע קינדהייט, שיער נישט פון מיין ערב לעבן, אָט דאָ אין קאַרצער, ליגנדיק נעבן מיין קרימינעלן מיטקאַרצערניק. וואָס איז עס פאַר אַ ווילדער איינפאַל גראָד איצט צו דערמאַנען זיך אין מיין טאַטן און אין מיינע יענע ווייטע רגעס, ווען כ'בין אַריינגעקראָכן צום טאַטן אין בעט און אַריינגעטונקט זיך אין זיין וואַרעמער באָרד. איז דער שלאפנדיקער פינסטערער קרימינאלניק, וועמעס פנים איך זעה נישט, געגליכן צו מיין טאטן? אומזין, אומזין, גאט מיינער. איך האב צוגעשליידערט מיין פנים צום קאלטן צעמענט פון דיל מיט דער כוונה צו באפרייען זיך פון אזוינע זכרונות, ווארום ווי נאר דאס געשטאלט פון מיין טאטן גייט אויף פאר מיר אין דער דאזיקער פינסטערניש, אזוי געבן זיך א שאט איבער מיר ווי בלעטער אין א שטורמווינט אלע פארקומענישן צווישן מיר און מיין טאטן אין משך פון מיין לעבן ביז דער טורמע, און אויך די באגעגענישן מיט מיין טאטן אין געריכט געביידע ביי מיין פראצעס, און נאכדעם די עטליכע מאל